ברוך השם, מסכת חגיגה, דף י"א, עמוד ב', די לעצטע זיבן שורות פון עמוד. אין דער משנה האט מען געלערנט, ולא במעשה בראשית בשניים. מעשה בראשית די סודות פון ששת ימי בראשית טוט מען נישט לערנען פאר צוויי תלמידים, נאר צו איינעם. פרעגט די גמרא מנא הני מילי, פון וואנען ווייסן מיר אז דאס איז נישט פאר צוויי? דתנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, שטייט אין פסוק כי שאל נא פרעג לימים ראשונים, די ערשטע טעג פון דער בריאה, זאגן מיר, יחיד שואל, א יחיד פרעגט, ואין שניים שואלים, צוויי פרעגן ניט, אז איך וועל לערנען פאר צוויי, קענען דאך צוויי פרעגן צוזאמען. יכול איך קען טייטשן לימים ראשונים ישאל אדם קודם שנברא העולם אז ער קען פרעגן וואס עס איז געוועזן פאר בריאת העולם, תלמוד לומר שטייט דארט ווייטער אין פסוק שטייט כי שאל נא לימים ראשונים למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, דו קענסט נאר פרעגן למן היום אשר ברא אלוקים פון דער התחלת הבריאה, אבער נישט פון פריער. יכול קען איך מיינען, לא ישאל אדם מששת ימי בראשית, אז פון ששת ימי בראשית קען מען נישט פרעגן, ווייל עס שטייט דאך דא אין פסוק למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, און ווען איז דאס געוועזן די בריאת אדם, דאס איז דאך געווען דעם זעקסטן טאג ערב שבת, אז פון די פריערדיגע טעג קען מען נישט פרעגן. תלמוד לומר שטייט אין פסוק לימים ראשונים אשר היו לפניך, די פריערדיגע טעג וואס איז געווען פאר דיר, פאר בריאת האדם, דאס הייסט פון דעם ערשטן טאג פון די ששת ימי בראשית. יכול קאָן איך מיינען ישאל אדם מה למעלה ומה למטה, אַ מענטש זאָל פרעגן וואָס איז העכער פון דער וועלט, מה למטה וואָס איז נידריגער פון דער וועלט, מה לפנים וואָס איז אין פראָנט און פון די גבולי עולם מה לאחור וואס איז אין וועג מערב זייט פון די גבולי עולם תלמוד לומר שטייט אין פסוק ולמקצה השמים ועד קצה השמים אזוי דאך דער אויספיר פון פסוק מלמקצה השמים ועד קצה השמים אתה שואל פון איין עק הימל ביז די אנדערע עק הימל קענסטו פרעגן ואין אתה שואל, דו קאנסט נישט פרעגן, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. פרעגט די גמרא, השתא דנפקא לן מלמקצה השמים ועד קצה השמים? יעצט אויך אז כ'האב שוין אפגעלערנט פון ומקצה השמים ועד קצה השמים, אז מען טאר נישט פרעגן וואס איז אויסער די מחיצות, ווייס איך דאך שוין אליין אז מען טאר נישט פרעגן פאר די בריאה, ווייל דאס וואס איז געוועזן פאר די בריאה, דאס איז דאך די זעלבע זאך וואס איז יעצט חוץ למחיצות העולם, אויב אזוי למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ למה לי, וואס דארף איך האבן די מן היום אשר ברא אדם ממעט צו זיין אז מען קען נישט פרעגן אויף קודם שנברא העולם? אויב איך קען נישט פרעגן דאס וואס עס איז אויסער די מחיצות, קען איך דאך נישט פרעגן די זעלבע זאך דאס וואס איז געווען פאר די בריאה? ענטפערט די גמרא. איך דארף האבן דעם פסוק מקצה השמים למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, רב אלעזר'ס דרשה. דאמר רב אלעזר, רב אלעזר זאגט, אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע, אדם הראשון איז געווען הויעך פין דער ערד ביזן הימל, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, למן היום פין דעם טאג אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, אין ווייטער שטייט אין פסוק, ולמקצה השמים, ער האט דערגרייכט ביזן הימל. די גמרא דערמאנט אסאך מאל אן אנפאנג פסוק אין דער עיקר איז די ענדע פסוק, אין רש"י ברענגט עס אראפ, וכיוון שסרח, אין אזוי ווי ער האט געזינדיגט, הניח הקדוש ברוך הוא ידיו עליו האט דער אייבישטער אויף אים אראפ געלייגט זיינע הענט ומיעטו און האט אים געמאכט ווינציגער, שנאמר ווי שטייט אין פסוק אחור שפעטער וקדם און פריער צרתני האסטו מיר באשאפן, דאס הייסט אז ס'איז געווען צווייערליי פארמען, ותשת עלי כפכה און דו האסט געטאן אויף מיר דיין האנט, צוויי מאל האסטו מיר באשאפן, פריער בין איך געווען הויעך נאכער האסטו מיר געמאכט נידריגער. אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פאר רב'ס וועגן, אדם הראשון, מסוף העולם ועד סופו היה, אדם הראשון ווען ער האט זיך אוועקגעלייגט איז דער קאפ געווען מזרח זייט און די פיס אויף מערב זייט, ער האט פארנומען די גאנצע וועלט, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, למן היום פון דעם טאג אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, און ולמקצה השמים ועד קצה השמים און ר'האט האט פארנומען די גאנצע וועלט, כיוון שסרח ווען ר'האט געזינדיגט הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו האט דער אייבישטער אויף אים ארויפגעלייגט זיין האנט, פריער געשטאנען ידיו ביידע הענט דא שטייט ידו ומיעטו האט אים געמאכט ווינציגער, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק ותשת עלי כפכה, פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי קשו קראי אהדדי, פריער האבן מיר געזאגט אז אדם הראשון איז געווען גרויס פון דער ערד ביזן הימל, און דא א זאג איך פון איין עק וועלט צו דער אנדער עק וועלט, זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא, אידי ואידי חד שיעורא הוא, אלעס איז איין שיעור. ואמר רב יהודה אמר רב, נאך האט געזאגט רב יהודה פאר רב'ס וועגן, עשרה דברים נבראו ביום ראשון, דעם ערשטן טאג איז געווארן באשאפן צען זאכן, ואלו הן דאס זענען זיי, שמים וארץ, הימל און ערד, תוהו ובוהו, רש"י טייטשט דארט אפ וואס איז טייטש תוהו, איז וויסטעניש, און בוהו זאגט דאך דער רש"י מיינט מען ליידיג, אור וחושך. ליכטיקייט און פינסטערניש, רוח ומים, ווינט און וואסער, מדת יום ומדת לילה, די מאס אז די נאכט מיט א טאג, ביידע צוזאמען, זענען פיר און צוואנציג שעה. גייט יעצט די גמרא מפרש זיין, שמים וארץ פון וואנעט ווייס איך אז הימל און ערד איז געווארן באשאפן דעם ערשטן טאג, דכתיב שטייט אין פסוק בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, תוהו ובוהו, דכתיב שטייט דארט אויך דערמאנט והארץ היתה תוהו ובוהו, אור וחושך פון וואנעט ווייס איך? דכתיב שטייט אין פסוק וחושך על פני תהום אז ס'איז געווען פינסטערניש דעמאלט, אור, דכתיב שטייט אין פסוק ויאמר אלוקים, דער אייבישטער האט געזאגט יהי אור גלייך אין ערשטן טאג איז געווארן באשאפן די ליכטיגקייט, רוח ומים, פון וואנעט ווייסן מיר? אין ערשטן טאג איז געווען די בריאה פון ווינט און וואסער, דכתיב, ווי שטייט אין פסוק, ורוח אלקים מרחפת על פני המים, מדת יום ומדת לילה, אז דער טאג און דער נאכט זענען פיר און צוואנציג שעה, דכתיב, שטייט אין פסוק, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, תוהו קו ירוק, א גרינער שטריך, שמקיף את כל העולם כולו, דורך אין דעם אלץ דא סודות התורה, וואס טוט ארומרינגען די גאנצע וועלט, שממנו, וואס פון דעם קו יוצא חושך, גייט ארויס פינסטערניש, לעולם, איז גורס דער ב"ח, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, שנאמר שטייט אין פסוק ישת האט געטאן חושך פינסטערניש סתרו באהאלטן ארט סביבותיו ארום אים סוכתו תוספות זאגט אז דער עיקר לימוד איז פון דעם ווארט סוכתו די גמרא דערמאנט עס נישט די גמרא נעמט נאר אראפ דעם אנפאנג פסוק

קו תהו ואבני בהו, דער סדר איז ווען מען טוט בילדן א זאך איז טוט מען נוצן, מען וויל זען די גלייכקייט פון דער זאך נוצט מען א קו, מיט א שטיין טוט מען דא צו דעם צובינדן אונטן, און מען טוט זיך זען די גלייכקייט פון דער זאך, און דארטן איז די טייטש פון פסוק ונטה עליה קו תהו ואבני בהו צו מאכן חרוב, און דא טייטש איך אז ווי מען זאגט אז דאס איז געוועזן אין דער בריאה. פרעגט די גמרא, ואור ביום ראשון איברי, וואס זאגסטו א ליכטיגקייט איז געווארן באשאפן דעם ערשטן טאג, והכתיב שטייט אין פסוק, ויתן אותם אלקים דער אייבישטער האט זיי געגעבן ברקיע השמים אין הימל, ווען איז דאס געווען, וכתיב שטייט, ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי, זעהט ער עס איז געווארן באשאפן אין פערדן טאג מיטוואך, אלא זאגט די גמרא כדרב לאזער, די פסוק דארף איך האבן צו רב לאזער זאך, דאמר רב לאזער, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון, די ליכטיגקייט וואס דער אייבישטער האט באשאפן דעם ערשטן טאג, אדם צופה בו האט א מענטש געקוקט דורך דער ליכטיגקייט, מסוף העולם, פון דער סוף וועלט ועד סופו ביז דער אנדערער סוף, די מען זאגט אז אין ארץ ישראל זעהט א מענטש א ווייטערן שטח. כיון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה, אז דער אייבישטער האט געזעהן דעם דור המבול און דור הפלגה, וראה האט געזעהן שמעשיהם מקולקלים אז זייערע מעשים זענען שלעכטע, עמד איז ער אויפגעשטאנען וגנזו מהם, האט עס באהאלטן פון זיי, ווי די גמרא זאגט ווייטער, מ'האט עס באהאלטן פאר צדיקים לעתיד לבוא, און דער בעל שם טוב פרעגט, ריכטיג, מ'האט עס באהאלטן לעתיד לבוא, וואו האט מען עס באהאלטן? זאגט דער בעל שם טוב, גנזו בתורה, א צדיק ווען ער איז עוסק אין תורה, זע האט ער דיע ליכטיגקייט וואס איז געווארן באשאפן אין ערשטן טאג, און ער זעט מסוף עולם ועד סופו. שנאמר שטייט אין פסוק, וימנע, ער האט צוריק געהאלטן מרשעים פון רשעים אורם זייער ליכטיגקייט, ולמי גנזו, פאר וועמען האט מען דאס באהאלטן? לצדיקים לעתיד לבוא, שנאמר שטייט אין פסוק וירא אלקים את האור כי טוב. איז אזוי, די קשיא איז דא אזוי, אומעדום שטייט וירא אלקים כי טוב, ביי אלע טעג ווערט נישט דערמאנט וואס, נאר וירא אלקים כי טוב, פארוואס שטייט דא את האור כי טוב? טייטש איך, ואין טוב אלא צדיק, טוב ווערט דאך אנגערופן א צדיק, שנאמר שטייט אין פסוק אמרו צדיק כי טוב. איז דאס די טייטש וירא אלקים את האור כי טוב אז די אור זאל זיין פאר צדיקים, כיוון שראה אור שגנזו לצדיקים, אז דער אייבערשטער האט געזען די ליכטיגקייט וואס ער האט באהאלטן פאר די צדיקים, מיד שמח האט דער אייבישטער זיך גלייך געפרייט, שנאמר שטייט אין פסוק אור צדיקים ישמח, איז דאך א קשיא, פריער האבן מיר געזאגט אז ס'איז געווארן באשאפן די ליכטיגקייט ווען? ביום ראשון, און דא שטייט דאך ביום רביעי, זאגט די גמרא, כתנאי, כתנאי, אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון תנאים ווען ס'איז געווען די באשעפעניש פון די ליכטיגקייט, האבן מיר געלערנט אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון, די ליכטיגקייט וואס דער אייבערשטער האט באשאפן דעם ערשטן טאג, אדם צופה ומביט בו, א מענטש האט געקוקט מיט דעם, מסוף העולם ועד סופו, פון די סוף וועלט ביז די אנדערע סוף וועלט, דברי רבי יעקב, אזוי לערנט רבי יעקב, וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, הן הן מאורות שנבראו ביום ראשון, דאס איז די מאורות איז געווארן באשאפן אין ערשטן טאג, ולא נתלו, זענען נישט געווארן אויפגעהאנגען, עד יום רביעי, ביז מיטוואך. אויך וויל די גמרא זאגן כתנאי, דאס וואס מיר האבן פריער געזאגט אז ס'איז געווען צוויי בריות פון די אור, איין בריה איז געווען יום ראשון און דאס האט מען באהאלטן און יום רביעי איז געווען א צווייטע באשע בריאה, איז אין דעם דא א מחלוקת פון תנאי. אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב, בעשרה דברים נברא העולם, די וועלט איז געווארן באשאפן מיט צען זאכן, בחכמה ובתבונה ובדעת, ובכח ובגערה, מען האט אנגעשריגן אויף דער וועלט ס'זאל נישט ווערן גרעסער, ובגבורה, איז דער מהרש"א איז דא מאריך ס'איז קעגן די צען ספירות, בצדק ובמשפט בחסד וברחמים, יעצט גייט די גמרא מפרש זיין פון וואנען איך ווייס דאס, בחכמה ובתבונה געווארן באשאפן די וועלט, דכתיב שטייט השם בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה זעה איך דאך שוין אי חכמה אי תבונה בדעת דכתיב שטייט אין פסוק בדעתו מיט זיין וויסן תהומות די אפגרונטן נבקעו זענען געווארן געשפאלטן כח וגבורה דכתיב שטייט אין פסוק מכין הרים האט צוגעגרייט די בערג בכוחו מיט זיין כח נאזר איז געווארן געשטארקט בגבורה בגערה מיט א געשריי, דכתיב שטייט אין פסוק, עמודי שמים, די זיילן פון הימל, ירופפו, זענען געווארן שוואך, אדער נאך א טייטש איז דא ירופפו, זיי האבן זיך געשאקלט, ויתמהו, און זענען געווארן, ווי רשי טייטשט עס אפ, א מענטש ווען ער מיט אמאל ער פארווינדערט זיך בלייבט ער אזוי שטיין, דערשראקן מגערתו פון זיין געשריי. בצדק ומשפט, דכתיב שטייט אין פסוק, צדק ומשפט מכון כסאך. זעה איך אז די וועלט איז געווארן באשאפן מיט צדק און מיט משפט. בחסד ורחמים, דכתיב שטייט אין פסוק, זכור רחמיך השם וחסדיך כי מעולם המה. זעה וואס טייטשט כי מעולם, אז די בריאה פון דער וועלט איז געווען גלייך מיט חסד און מיט רחמים, ויאמר רב יודא אמר רב, נאך האט געזאגט רב יודא אמר רב פאר רב'ס וועגן, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם ווען דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט, היה מרחיב והולך האט זיך די וועלט אויסגעברייט כשתי פקעיות של שתי, ווי צוויי ראלס פון פאדעם וואס טוט זיך אזוי צולאזן עד שגער בו הקדוש ברוך הוא ביז דער אייבישטער האט אנגעשריגן והעמידו ס'איז געבליבן שטיין, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, עמודי שמים די זיילן פון הימל ירופפו איז געווען שוואך, ויתמהו איז געווארן הארט מגערתו פון זיין געשריי. והיינו דאמר ריש לקיש דאס האט ריש לקיש געזאגט מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק אני קל און ס'ווערט דערמאנט די שם פון שין דלת יוד אני הוא איך בין דער שאמרתי לעולם די וואס כ'האב געזאגט די וועלט די אז ס'זאל נישט זיין גרעסער איכא דאמרי איז גורס דער ב"ח פריער האט מען דאך געזאגט אז אז די מימרא ס'פריערדיגע איז דאך געוועזן אז וואס? והיינו דאמר ריש לקיש אז די וואס איז געווען די וועלט איז געווארן גרעסער, און אנדערע זאגן נאר אויפן ים אז בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את הים ווען דער אייבישטער האט באשאפן דעם ים היה מרחיב והולך דער ים האט זיך אויסגעברייט געברייטערט עד שגער בו הקדוש ברוך הוא ביז דער אייבישטער האט אין אים אנגעשריגן ויבשו, און ס'איז געווארן טרוקן, האט זיך נישט מער צעשפרייט, שנאמר שטייט אין פסוק, גוער בים, ער האט אנגעשריגן אין דעם ים, ויבשהו, און ער האט אים אויסגעטרוקנט, וכל הנהרות, און אלע טייכן, החריב, האט ער געמאכט טרוקן. תנא רבנן, די רבנן האבן געלערנט, בית שמאי אומרים די בית שמאי זאגן, שמים נבראו תחילה, פריער איז געווארן באשאפן די הימל, ואחר כך נבראת הארץ, נאכדעם איז געווארן באשאפן די ערד, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, ווערט פריער דערמאנט אינעם פסוק שמים. ובית הלל אומרים, די בית הלל זאגן, ארץ נבראת תחילה, פריער איז געווארן באשאפן די ערד, ואחר כך שמים און נאכדעם דעם הימל, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמים, ווערט פריער דערמאנט אין פסוק ארץ, איז א סימן די ערד איז געווען פריער באשאפן, אמר להם בית הלל לבית שמאי, האבן די בית הלל געפרעגט די בית שמאי, לדבריכם, לויט אייך נאך וואס איר בית שמאי לערנט אז פריער געווארן באשאפן די הימל, אדם בונה עליה, א מענטש בויט פריער דעם אויבערשטן פלאר, ואחר כך בונה בית, און נאכדעם בויט ער די הויז, די הימל ווערט דאך אנגערופן עליה, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, הבונה בשמים, ער האט געבויט אין דעם הימל מעלותיו. ואגודתו און זיין בינטל על ארץ יסדה, איז אויב ווידער אז די הימל ווערט אנגערופן עליה, צו זאגן אז די הימל איז געווארן באשאפן שפעטער. אמר להם בית שמאי לבית הלל, האבן די בית שמאי געפרעגט די בית הלל, לדבריכם לויט אייך נאך, וואס לערנט איר? איר לערנט פריער די ערד, אדם עושה שרפרף, א מענטש מאכט פריער א בענקעלע צו האלטן די פיס, ואחר כך עושה כיסא, נאכדעם טוט ער מאכן די שטוהל, פריער מאכט מען די שטוהל אויף וואס צו זיצן, נאכער זאגט דער רש"י לויט די הויכקייט פון די כיסא טוט מען מתקן זיין דעם שרפרף, שנאמר שטייט דאך אין פסוק כה אמר ה' אזוי האט דער אייבישטער געזאגט השמים כסאי והארץ הדום רגלי, און ממילא דער פסוק זאגט אז די שמים איז ווי ווערט אנגערופן כסא און די ארץ הדום רגלי צו זאגן אז פריער איז געוועזן די בריאה פון שמים, וחכמים אומרים און די חכמים זאגן זה וזה כאחת נבראו אז ס'איז געווארן באשאפן צוזאמען די הימל מיט די ערד, שנאמר שטייט אין פסוק אף ידי

עט דאך זיין שווער, סיי לויט די בית הלל וואס די בית הלל לערנען אז פריער געווארן באשאפן די ערד, סיי לויט די בית שמאי זיי לערנען אז פריער געווארן באשאפן די הימל, דא א שטייט דאך אין פסוק יעמדו יחדיו ווייזט דאך אויס ס'איז געווען צוזאמען, מאי יחדיו, יחדיו מיינט מען דלא משתלפי מהדדי, אז זיי טוהן זיך נישט אוועק איינער פון די אנדערן, ביידע זענען צוזאמען, דאס איז די טייטש יחדיו, פרעגט די גמרא, דער ב"ח איז גורס מכל מקום קשו קראי אהדדי, ס'איז דאך דא א סתירה פון די פסוקים, וואס אין איין פסוק שטייט פריער שמים, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, און עס ווייזט שמים פריער, און אין דעם צווייטן פסוק שטייט ביום עשות השם אלקים ארץ ושמים, ווייזט דאך אויס פריער ארץ. אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט, כשנבראו, ווען זיי זענען געווארן באשאפן, ברא שמים ואחר כך ברא הארץ איז פריער געווען די בריאה פון הימל און נאכדעם איז געווען די בריאה פון דער ערד. און כשנטה ווען מען האט זיי אוועקגעשטעלט אויף זייער ארט נטה הארץ האט מען פריער אוועקגעלייגט די ערד ואחר כך און נאכדעם נטה שמים. מאי שמים פארוואס ווערט עס אנגערופן שמים? אמר רבי יוסי בר חנינא האט רבי יוסי בר חנינא געזאגט ששם מים, שם מים, דאס הייסט שמים, דארטן איז דא וואסער, דער אייבישטער שטייט דאך ויהי מבדיל, ויהי מבדיל, יהי רקיע בתוך המים, זאגט דאך דער רש"י בתוך המים, אז אזוי ווייט ווי ס'איז פון די מים התחתונים ביז דעם רקיע, אזוי איז ווייט פון די מים עליונים ביז דעם רקיע, אז די רקיע געפינט זיך צווישן די מים עליונים און די מים תחתונים. במתניתא תנא, אין א ברייתא האט מען געלערנט אז שמים איז אש ומים, מלמד שהביאן הקדוש ברוך הוא, דער אייבישטער האט גענומען צוזאמען אש מיט מים, וטרפן זה בזה, און ער האט זיי אויסגעמישט, ועשה מהן רקיע, און ער האט געמאכט פון זיי א הימל. רש"י. דער מהרש"א פרעגט, אויב שמים וארץ איז דאך געווארן באשאפן במאמר אחד, ווי פאסט זיך צו זאגן תחילה אז איינער זאל זיין באשאפן פאר דעם אנדערן? נאך פרעגט ער וואס ריש לקיש פארענטפערט די פסוקים אז ווען די וועלט איז געווארן באשאפן איז געווארן באשאפן די הימל פריער און שפעטער ווען מען האט עס אוועקגעלייגט איז די ערד פריער, בלייבט דאך שווער די קשיא פון די פסוקים לויט די בית הלל און אויב איך וועל לערנען פשט לויט די בית הלל, וועל איך אויך אזוי לערנען פשט אז דאס וואס זיי זאגן ארץ תחילה מיינען זיי נישט אויפן באשאפן, נאר זיי מיינען אויף דעם אוועקלייגן? אויב אזוי וואס איז די מחלוקת? ס'איז דאך נישטא קיין שום מחלוקת, די בית שמאי זאגן שמים פריער מיינט מען אויף די באשאפן, און די בית הלל זאגן ארץ פריער ווען מ'האט עס אוועקגעלייגט. און אויב איך זאל לערנען פשט אז לויט די בית הלל איז געווען פארקערט אז באשאפן איז געווארן פריער די ערד און אוועקגעלייגט האט מען פריער שמים, דאס איז די ממילא דאס איז די מחלוקת, אויב אזוי האט דאך ריש לקיש דאס געדארפן זאגן אז לויט די בית הלל איז די פארקערטע זייט פון די בית שמאי. ענטפערט דער מהרש"א, אין אמת'ן זענען ביידע געווארן באשאפן צוזאמען, שמים און ארץ, די מחלוקת איז וועלכעס פון די יסודות האט זיך אנגעהויבן דערברייטערן און ס'זאל ווערן די מציאות פון דער וועלט, ווי ס'לשון פון גמרא בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם היה מרחיב והולך עד שגער בהן הקדוש ברוך הוא, און די זעלבע איז מימרא זאגט דאך ריש לקיש אויכעט, ווייל יעדע זאך איז דא א ספק, צי זאג איך אז די אינעווייניגסטע חלק, וואס דאס איז דער עיקר, דאס איז געווארן פריער באשאפן, נאכדעם איז די שאל און די אויסענווייניגסטע ארום דעם געווארן באשאפן, וואס די אויסענווייניגסטע איז דאך נאר שומרים לפנימי, אדער כ'על זאגן פארקערט, אז די חיצוניות וואס איז גרויס, דאס איז פריער געווארן באשאפן, ווייל אויב ס'איז נישט דא דער שומר, איז דאך נישט דא ווער עס זאל היטן די אינעווייניגסטע, ווייל דער חיצוני היט דאך אויף די פנימי. דעריבער איז פריער געווארן באשאפן די כח החיצון און נאכדעם די אינעווייניגסטע. אדער קען איך זאגן אז ביידע זענען געווארן באשאפן צוזאמען. איז לויט די בית שמאי בראשית ברא אלקים את השמים אז די ערשטע זאך איז געווען די שמים די מקיפים את העולם, וואס דורך זיי טוט זיך מופן די מציאות פון דער וועלט, דאס איז דער עיקר, און פון דעם האט זיך אנגעהויבן די מציאות פון דער וועלט צו דערברייטערן און גיין מלמעלה למטה ביז דער ערד, וואס די ערד איז דאך די מיטלסטע אונטער די יסודות אין די יסודות, און ער ברענגט א ראיה השמים כסאי, די כסא איז דער עיקר, און די שרפרף איז דער טפל. אבער די בית הלל זאגן פארקערט, עס שטייט ביום עשות ה' אלוקים ארץ ושמים, די ערד דאס איז דאך דער מרכז וואס ארום דעם גייט אלעס ארום, און דא האט זיך אנגעהויבן די מציאות און דאס האט זיך דערברייטערט ביז די מציאות פון הימל די גלגלים ביז דער אייבישטער האט אין זיי אנגעשריגן און די גמרא זאגט דאך אזוי אין יומא אויכעט, אז יעדע זאך ווערט באשאפן פון מיטן, און איך ברענג א ראיה פון פסוק הבונה בשמים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה אז די עליה אן א בית האלט זיך נישט. שאל רבי ישמעאל את רבי עקיבא, רבי ישמעאל האט געפרעגט רבי עקיבא'ן, כשהיו מהלכין בדרך, זענען געגאנגען אין וועג, אמר לו, רבי ישמעאל האט געזאגט צו רבי עקיבא, אתה ששימשת את נחום איש גמזו כ"ב שנה, דו ביסט געווען א תלמיד ביי נחום איש גמזו צוויי און צוואנציג יאר, שהיה דורש כל אתין שבתורה, אומעטום וואו די תורה זאגט דאס ווארט את, האט ער געזאגט וואס עס קומט ביים מרבה זיין, את השמים ואת הארץ, מה היה דורש בהן, וואס האט ער מיט דעם געדרשנט? אמר לו, האט אים רבי עקיבא געענטפערט, ער האט אזוי געזאגט. נחום איש גמזו אילו נאמר שמים וארץ זאל געווען שטיין בראשית ברא אלוקים שמים וארץ הייתי אומר וואלט איך געזאגט שמים ווי דער ב"ח איז גורס וארץ שמותן של הקדוש ברוך הוא, איך וואלט געזאגט בראשית ברא אלוקים שמים וארץ אז ס'איז דא פארשידענע רשות'ן. עכשיו יעצט שנאמר עס שטייט את השמים ואת הארץ שמים מיינט מען שמים ממש, ארץ מיינט מען ארץ ממש. האט ער געפרעגט, את הארץ למה לי, אויב ווידער ס'וועט נאר שטיין את השמים, וועל איך דאך שוין וויסן אז ארץ איז אויכעט נישט קיין נאמען, איז מיינט מען ארץ ממש, להקדים שמים לארץ, צו זאגן אז די בריאה פון שמים איז געווען פאר דער בריאה פון דער ערד, זאל מיר שטיין את השמים וארץ וואלט איך נישט געוואוסט, איך וואלט געזאגט דעריבער שטייט שמים פריער, ווייל אזוי האט צו זאגן עס מוז דאך שטיין איינס פריער. והארץ היתה תהו ובהו. מכדי בשמים אתחיל ברישא מ'האט דאך פריער אנגעהויבן צו רעדן פון שמים, פריער שטייט דאך שמים, מאי שנא דקא חשיב מעשה ארץ פריער איז דאך פארוואס איז פריער גייט ער מפרש זיין פון ארץ, תנא דבי רבי ישמעאל האט מען געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל'ן, משל למלך בשר ודם, ס'איז א משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו האט געזאגט צו זיינע קנעכט, השכימו לפתחי, קומטס מארגן אינדערפרי צו מיין טיר, למחר איז גורס דער ב"ח, השכים איז דער מלך געקומען, ומצא האט געפונען נשים ואנשים מענער און פרויען, למי משבח, וועמען טוט דער מלך לויבן, למי שאין דרכו, צו דעם וואס איז נישט דער סדר, להשכים צו קומען פרי, והשכים איז געקומען פרי, דא איז אויך די זעלבע זאך, דער אייבישטער האט זיך פריער גערופן צו שמים, און אויב איז דאך די קריאה געווען צו שמים איז די ארץ נישט געווען דרכו להשכים, נאך א זאך זאגט דאך רש"י, ווייל ארץ דאס איז דאך דער ענין פון חומר, איז אלע מעשה ארץ זענען מתונים פאמעלעך, און מעשה שמים איז במהירות, און די ארץ איז געקומען צוזאמען מיט די שמים, דעריבער טוט מען פריער דערמאנט מפרש זיין דעם ענין פון ארץ. תניא האט מען געלערנט אין א ברייתא, ר' יוסי אומר, ר' יוסי זאגט, אוי להם לבריות, וויי איז צו די מענטשן, שרואות, זיי זעען, ואינן יודעות, און זיי ווייסן נישט, די מענטשן ווייסן נישט, מה הן רואות, וואס זיי זעען. עומדות, זיי שטייען, ואין יודעות, און זיי ווייסן נישט, על מה הן עומדות, אויף וואס זיי שטייען. הארץ, דער מהרשא פרעגט אן עם ז, וואס איז, וואס איז דער אוי? ווייסט מען נישט, וואס איז דער אוי? הארץ על מה עומדת, אויף וואס שטייט די ערד? על עמודים, אויף עמודים, אויף זייל. שנאמר שטייט אין פסוק, המרגיז ער מאכט ציטערן ארץ די ערד ממקומה פון איר ארט, ועמודיה און אירע זיילן יתפלצון טוען ציטערן. עמודים, על המים, די עמודים געפינען זיך אויף וואסער. שנאמר ווי שטייט אין פסוק, לרוקע הארץ על המים, דער אייבערשטער טוט אויסשפרייטן די ערד אויף דעם וואסער. מים על ההרים, די וואסער געפינט זיך אויף בערג, שנאמר שטייט אין פסוק על הרים יעמדו מים, אויף די בערג שטייט די וואסער, הרים ברוח, די בערגער שטייען האלטן זיך מיט ווינט, שנאמר שטייט אין פסוק כי הנה יוצר הרים דער אייבישטער באשאפט בערג ובורא רוח, איז פארוואס ווערט עס דערמאנט איינס צום אנדערן, נאר צו זאגן אז די בערגער האלטן זיך אויף דעם רוח, רוח האלט זיך בסערה מיט דעם שטורעם ווינט, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, רוח סערה עושה דברו, אזוי זעהט אויס ס'לשון פון רשי אז וועגן די וואס דער רוח זאגט טוט די סערה, יא. סערה תלויה דאס הענגט בזרועו של הקדוש ברוך הוא, אין די האנט פון אייבערשטן, הייסט עס אז די גאנצע בריאה האלט זיך אין אייבערשטן, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, ומתחת פון אונטן די גאנצע באשעפעניש, זרועות עולם, דער אייבערשטער טוט עס טראגן. וחכמים אומרים, די חכמים זאגן, על י"ב עמודים עומדת, די וועלט האלט זיך אויף צוועלף זיילן, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, יצב, ער טוט אוועקשטעלן, גבולות די גרעניצן עמים פון די פעלקער למספר בני ישראל, טייטש איך אז די גרעניצן פון די פעלקער אויף די גאנצע וועלט האלט זיך כמספר בני ישראל וואס עס איז דא צוועלף שבטים, ויש אומרים און אנדערע זאגן אז די וועלט האלט זיך על ז' עמודים אויף זיבן זיילן, שנאמר ווי שטייט אין פסוק חצבה ס'איז געווארן אויסגעהאקט עמודיה די זיילן שבעה זיבן, רב אלעזר בן שמוע אומר רב אלעזר בן שמוע זאגט על עמוד אחד ס'האלט זיך אויף איין זייל וצדיק שמו און דאס די זייל איז צדיק שנאמר שטייט אין פסוק וצדיק יסוד עולם. מהרשא פרעגט א קשיא אויף דער גמרא, וואס איז די פשט אוי להם לבריות שרואים ואינם יודעים מה רואים, ווייל זיי ווייסן נישט די מענטשן דאס א, דעריבער איז אוי להם, וואס קומט צו פון דעם אז זיי ווייסן דאס יא? און וואס איז דער ענין פון די עמודים? איינער האלט אז ס'איז דא צוועלף עמודים, איינער האלט זיבן, איינער האלט איינער. איז די מהרשא מסביר אזוי, עס ווערט דערמאנט אסאך ערטער אין פסוק און אין גמרא אז דער מענטש האט בחירה, אז זאל מנצח זיין דעם יצר הרע צו לערנען תורה און טון מצוות, ווי די גמרא זאגט אין קידושין, אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, און דער אייבערשטער העלפט אים, ווי די גמרא ברענגט אראפ א פסוק, צופה רשע לצדיק, דער מנוול, דער רשע, דער יצר הרע, וויל בייקומען דעם צדיק, השם לא יעזבנו בידו, ווי עס ווערט דערמאנט הבא לטהר מסייעין לו. דא דער פשט אין גמרא, אוי להם לבריות, וויי צו די מענטשן, שאין יודעים על מה העולם עומד, זיי ווייסן נישט אויף וואס די וועלט שטייט, צי זאל מקיים זיין די וועלט מיט טון גוטע מעשים, אדער פארלירן די וועלט טון עבירות, די וועלט שטייט דאך אויף די בחירה פון די מענטש, מיט דעם וואס כ'בין מקיים די תורה מצוות, דאס הייסט אויף די עמודים, ווי עס שטייט אין פרקי אבות, העולם עומד על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים, אויף דיע דריי זאכן שטייט די וועלט, על הדין ועל האמת ועל השלום, און כ'ברענג אראפ דעם פסוק המרגיז ארץ, ועל עמודיה יתפלצון, מענטשן זענען נישט מקיים די עמודים אויף וואס די וועלט האלט זיך, זאגט ער, אויף וואס האלטן זיך די עמודים? דער עיקר האלטן זיך די עמודים, די דריי וואס מיר זאגן תורה עבודה גמילות חסדים צי דין אמת שלום, דאס האלט זיך על המים, מים דאס איז תורה, ווי דער פסוק זאגט הוי כל צמא לכו למים, און איך ברענג אויף דעם א ראיה פון פסוק לרוקע הארץ על המים. דאס הייסט מען שפרייט אויס אויף דער תורה וואס די תורה איז צוגעגליכנט געווארן צו וואסער, ווי עס שטייט הוי כל צמא לכו למים. נאכער די מים, די תורה, על ההרים. די תורה האלט זיך אויף די צדיקים. הרים מיינט מען צדיקים. די תורה איז נישט געווארן געגעבן צו מלאכי השרת, די תורה איז געווארן געגעבן צו מענטשן די צדיקים וואס זיי טוען אויסקלייבן די גוטס, און די צדיקים טרעפן מיר אסאך ערטער זענען זענען צוגעגליכן צו בערג, שטייט מקפץ על ההרים אל ההרים לא אכל, און די הרים די צדיקים האלטן זיך על הרוח, וואס מיינט מען על הרוח? מיטדעם, די צדיקים זייער אויסקלייבן, זייער בחירה צו גוטס, איז ברוח, דאס איז אין דער נשמה וואס איז געווארן געגעבן צו זיי, ווי שטייט אין פסוק, ויפח באפיו נשמת חיים. און אלעס איז אין דעם אלעמען איז אפהענגיג אין די בחירה פון דעם מענטש אז דער מענטש זאל קענען מנצח זיין דעם יצר הרע, דער יצר הרע ווערט אנגערופן מיט דעם לשון סערה, ווי די גמרא זאגט אין ערשטן פרק בבא בתרא ביי איוב'ן, ער האט געלייקנט אין בחירה, ער האט געזאגט אז אלע זאכן וואס געשעהט מיט דעם מענטש איז וואס מ'האט אים אויף אים גוזר געווען, ווערט דארט דערמאנט אשר בשערה ישופני, א רוח סערה עברה לפניו האט ער געזאגט ונתחלף לך בין איוב לאויב, דאס איז דער רוח יצר הרע, וואס סערה איז יצר הרע ווייל דאס איז דער כח פון שעיר, און דאס די סערה כאטש ס'איז דאך שטארק א שטורעם ווינט, אבער ווען דער מענטש וויל, דער מענטש טוט אויסקלייבן אין גוטן, דעמאלט טוט אים דער אייבערשטער העלפן. דאס איז דער טייטש וואס אז אלעס איז אפהענגיג אין וואס אין זרועות עולם. אין כח פונעם אייבערשטן אז ער זאל העלפן דעם מענטש לויט זיין בחירה, און וועגן דעם האט ער פריער נישט דערמאנט וויפיל עמודים, אי ער פארלאזט זיך אויף דער משנה וואס שטייט דריי עמודים תורה עבודה גמילות חסדים, זאגן די תנאים לויט ווי שטייט אין ערשטן אין דריטן פרק מלקות, ס'איז דא תנאים א מחלוקת, איינער זאגט תרי"ג מצוות ניתנו להם לישראל, און דוד איז געקומען און האט געמאכט דאס אויף עלעף, און איינער זאגט, ישעיה האט עס אוועקגעשטעלט אויף זעקס, און איינער זאגט, חבקוק האט עס אוועקגעשטעלט אויף איינס. די אמונה וואס שטייט צדיק באמונתו יחיה. אויף דעם א זאגן דא די חכמים, אויף י"ב עמודים, די עלף וואס ווערט דארט גערעכנט, און מיט די אמונה וואס איז די צוועלעפטע, וואס דאס איז דאך אויך א עיקר, איז צוזאמען צוועלף עמודים. און דער וואס ער זאגט דא א על ז' עמודים מיינט ער די זעקס עמודים וואס די גמרא רעכנט דארט אויס אין ענדע דריטן פרק מכות, און די זיבעטע איז די אמונה. און דאס וואס שטייט דא א על עמוד אחד, דער מאן דאמר ר' אלעזר בן שמוע וואס ער זאגט על עמוד אחד, דאס איז אמונה, ווייל ביי אמונה שטייט וצדיק באמונתו יחיה, א ער איז דער עמוד פון דעם צדיק, וועט דאס הייסט זיין פעסטע אמונה בשם, דאס איז זיין כח, וואס מיט דעם כח קען ער בייקומען די סערה, וואס מיר זאגן דאך סערה גייט ארויף אויפן יצר הרע, פארוואס ווערט עס אנגערופן סערה, דאס איז פון דעם ענין שעיר, און דאס יחיה דאס טוט אים געבן לעבעדיגקייט אז זאל קענען בייקומען דעם צד הרע און אז זאל אויסקלייבן דעם צד הטוב, און דאס איז די קיום בכלל פון דער וועלט, וצדיק באמונתו יחיה, ווי די גמרא זאגט א צווייטע ארט ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שמועטים עמד ושתלן בכל דור ודור. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, שני רקיעים הן, ס'איז דא צוויי הימלען, שנאמר שטייט אין פסוק, הן לה' אלקיך השמים ושמי השמים, ריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט שבעה, ס'איז זיבן, ואלו הן, דאס איז די נעמען פון די זיבן הימלען, וילון, רקיע, שחקים, איז דריי, זבול, מעון, מכון, ערבות. זיבן. יעצט גייט ער מפרש זיין וואס די הימלען, וילון אינו משמש כלום, וילון טוט גארנישט ניט באדינען, אלא נכנס שחרית, אין דער פרי גייט ער אריין אין זיין תיק דער דער דער דער דער הימל וילון, דער וילון, דער הימל, י, ויוצא ערבית, אין אוונט גייט ער ארויס, און אז ס'צושפרייט זיך דאס שאפט. די פינסטערניש און דער תוספות רעדט פון דעם דער מהרש"א, ומחדש בכל יום מעשה בראשית, טוט באנייען יעדן טאג דורך דעם א מעשה בראשית, שנאמר שטייט אין פסוק הנוטה, ער טוט אויסשפרייטן אויסנייגן כדוק, דוק ווי א, די טייטש ווי א דינע זאך ווי א הייטל, שמים די הימל, וימתחם האט זי געצויגן כאוהל ווי א געצעלט לשבת, צו זיצן, דוק טייטשט רש"י יריעה, א דינע פארהאנג, זע איך אז ס'איז דא א הימל וואס די הימל טוט גארנישט נישט באדינען, נאר וואס דען איז דאס וימתחם, ס'איז נאר אן ענין מען טוט עס אויסשפרייטן. רקיע שבו אין דעם ארט חמה ולבנה די זון און די לבנה און כוכבים די שטערן ומזלות קבועים געפינען זיך אין דעם שנית שנאמר ווי שטייט אין פסוק ויתן אותם אלוקים דער אייבישטער האט זיי געגעבן די זון און די לבנה און די שטערן ברקיע השמים רקיע די טייטש אויסשפרייטונג דער דריטער הימל, שחקים, שחקים איז פון לשון שוחק און לשון צורייבן, שבו רחיים עומדות, דארט שטייט א מיל וטוחנות מן לצדיקים און עס מאלט מן צו די צדיקים דער ב"ח איז גורס לעתיד לבוא, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, ויצו שחקים ממעל האט געבאטן דעם הימל פון אויבן, ודלתי שמים פתח, די טירן פון הימל געעפנט, וימטר עליהם מן, האט געמאכט רעגענען אויף זיי מן לאכול צו עסן וגומר. זבול, זבול איז פון לשון וואוינען, שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי, דאָרטן אין דעם זבֿול, זבֿול איז דער פֿערדער הימל וואָס איז אין מיטן פֿון די זיבן הימלען, דאָרט געפֿינט זיך ירושלים און דער בית-המקדש, ומזבח בנוי, דאָרט איז געבויט אַ מזבח, ומיכאל השר הגדול עומד ומקריבֿ עליו קרבן, ער איז דאָרט מקריבֿ אַ קרבן בכל יום, יעדן טאָג איז גורס דער ב״ח, שנאמר ווי שטייט אין פּסוק, בנה בניתי, איך האב געבויט בית זבול, א וואוינונג לך צו דיר, מכון וואס איז צוגעגרייט לשבתך צו דיין זיצן עולמים אויף אייביג, ווי דער מהרש"א זאגט ווייל דא שטייט א דרייפאכיג לשון בנה און בניתי און זבול איז א ראיה אז ס'איז דארטן פארהאנען אי ירושלים אי דער בית המקדש אי דער מזבח. ומנלן דאיקרי שמים, פון וואנען ווייסן מיר אז זבול ווערט אנגערופן הימל? אפשר מיינט מען דא אז ס'איז נישט אין הימל, ס'איז זבול א וואוינונג? דכתיב שטייט אין פסוק, הבט משמים וראה, קוק פון הימל און זע, מזבול קדשך ותפארתך, זעה איך דאך פון דעם אז זבול איז א הימל. מעון, מעון איז דאך פון לשון וואוינען, אז שבוי אין דעם הימל מעון וואס דאס איז דער פיפטער הימל, כיתות של מלאכי השרת, דארט געפינט זיך גרופעס פון מלאכי השרת, שאומרות שירה בלילה, וואס ביינאכט זאגן זיי שירה, וחשות ביום, און בייטאג טוהן זיי שווייגן, מפני כבודן של ישראל, צוליבן כבוד פון די אידן, ווייל די אידן טוען זאגן דאך לויבן דעם אייבערשטן בייטאג, ווען לויבן די אידן דעם אייבערשטן בייטאג, תפילת שחרית און תפילת מנחה, איי ס'איז דאך דא מעריב אויכעט, איז זאגן די מפרשים ווייל תפילת ערבית איז רשות, שנאמר שטייט אין פסוק, יומם בייטאג יצוה השם חסדו, טוט דער אייבערשטער אנזאגן די מלאכים זאלן שווייגן חסדו, כדי ער זאל מאכן חסד מיט די אידן וואס זענען דא אונטן, וואס זיי דארפן אנקומען צו זיין חסד, ובלילה און ביינאכט שירו זיין געזאנג עמי מיט מיר. אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט, כל העוסק בתורה בלילה, דער וואס ביינאכט זיצט און לערנט תורה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום, טוט דער אייבערשטער אויף אים ציען א חוט, א פאדעם פון חסד, בייטאג. שנאמר שטייט אין פסוק, יומם יצוה השם חסדו, בייטאג טוט דער אייבישטער געביטן זיין חסד. ווי טייטש איך, ומה טעם פארוואס יומם יצוה השם חסדו, משום ווייל ובלילה שירה עמי, ואיכא דאמרי און אנדערע זאגן, אמר ריש לקיש ריש לקיש האט געזאגט כל העוסק בתורה בעולם הזה שדומה ללילה, דער וואס לערנט תורה אויף דער וועלט וואס דיע וועלט איז גלייך צו נאכט, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד לעולם הבא, טוט דער אייבישטער אויף אים ציען א פאדעם פון חסד לעולם הבא, שדומה וואס איז גלייך ליום צו טאג. שנאמר ווי שטייט אין פסוק, יומם יצוה ה' חסדו, בייטאג טוט דער אייבישטער געביטן זיין חסד, ובלילה און ביינאכט שירה עמי. טייטש איך אז אויב עס איז בלילה ביינאכט מען איז עוסק אין תורה אין גלות, וואס די די די עולם הזה איז גלייך ללילה, איז לעולם הבא איז יצוה ה' חסדו. אמר רב לוי, האט רב לוי געזאגט, כל הפוסק מדברי תורה, ווען איינער לערנט און ער האקט איבער פון דעם לערנען תורה, ועוסק בדברי שיחה, און און ער פארנעמט זיך מיט רעדן סתם אזוי ווערטער, מיט דברים בטלים, מאכילין אותו, גיט מען אים צו עסן גחלי רתמים, קוילן פון א רותם בוים, וואס דיע קוילן האלטן זיך שטארק הייס. שנאמר שטייט אין פסוק, די איינפאכע טייטש פון פסוק איז, הקוטפים די וואס ס'האקן אפ מלוח עלי שיח, מלוח איז אזוין גראז, עלי שיח פון די ביימער, די גמרא דערציילט אין קידושין ווען ינאי המלך האט געהאט איינגענומען, און א מדינה האט ער געמאכט א סעודה און מ'האט געגעבן צו עסן אויף גאלדענע טישן די מלוחים, און ער האט געזאגט, ווען אונזערע עלטערן האבן געהאלטן מלחמה, ווען מיר האבן געהאלטן מלחמה, האבן מיר געגעסן די מלוחים. איז די טייטש, דער וואס האקט אפ ער איז אין מדבר, ער האקט אפ די מלוח די גראז פון די ביימעלעך, ושורש און די ווארצל רתמים פון דעם רותם בוים לחמם איז זייער ברויט, איז דער רשי אין עבודה זרה טייטשט אפ אזוי, הקוטפים זיי האקן אפ מלוח, מלוח הייסט פון די תורה וואס די תורה איז געווארן געגעבן אויף לוחות, עלי שיח ווייל ער וויל שמועסן, איז דעמאלט ושורש רתמים איז לחמם. פרעגט די גמרא ומנלן דאיקרי שמים, פון וואנען ווייס איך אז מעון, דער הימל מעון, איז שמים, אפשר איז דאס ניט שמים אנגערופן, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, השקיפה ממעון קדשך מן השמים. י. זיך. מכון, דער זעקסטער הימל הייסט מכון,

וחדרה של סופה וסערה, און דארט איז א רום פון שטורם ווינט, ומערה און א הייל של קיטור פון רויעך, ודלתותיהן די טירן אש זענען פייער, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, יפתח השם לך את אוצרו הטוב. און וואס איז די ראיה? זאגט דער רש"י איז פון דעם א ראיה אז ס'איז דא א אוצר לפורענות אויך, אבער ווער זאגט אז דער אוצר לפורענות געפינט זיך אין מכון? איז די דער ב"ח איז דא גורס א צווייטן פסוק מען ער נעמט עס נישט פון זיך ס'דא אין וועלכן פסוק ברענגט ער אראפ דער ב"ח אין פתח השם את אוצרו ויוצא כלי זעמו א פסוק. פרעגט די גמרא, הני די זאכן פון פורענות די שטורם ווינט מיט די זאכן ברקיעא איתנהו זענען דען אין הימל? הני בארעא איתנהו זענען דאך אויף דער ערד, דכתיב שטייט אין פסוק הללו את ה' מן הארץ לויבט דעם אייבערשטן פון דער ערד, תנינים, די פיש וכל תהומות, אין אלע אפגרונטן, אש, פייער, וברד און האגל, שלג, שניי, וקיטור, און רויעך, רוח סערה, עושה וואס ס'טוען דברו. אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פאר רב'ס וועגן, דוד ביקש עליהם רחמים, דוד האט מתפלל געווען, והורידם לארץ, זאלן אראפגיין אויף דער ערד, אמר לפניו, רבונו של עולם, לא קל חפץ רשע אתה, דו ווילסט זיך ניט פון שלעכטס, לא יגורך רע, צדיק אתה ה', לא יגור עס וואוינט נישט במגורך אין דיין וואוינונג רע שלעכטס. און מנלן דאיקרי שמים, פון וואנען ווייס איך אז מכון ווערט אנגערופן שמים? דכתיב שטייט אין פסוק ואתה און דו תשמע שמים וועסטו הערן אין הימל, מכון שבתך וועסטו דארט הערן, זע איך דאך פון דעם אויף אז שמים מכון ווערט אנגערופן שמים, דער העכסטער הימל, דער זיבעטער הימל, הייסט ערבות שבו, וואס אין אים איז פארהאנען צדק, משפט, און צדקה. ס'דא א חילוק פון צדק ביז צדקה. צדק הייסט מען מאכט גערעכט, און צדקה איז דאך דערינגען מער ווי עס קומט.

מה מבית החידו דא, דכתיב שטייט צדק ומשפט מכון כסאך, וואס איז די ראיה אז ס'איז אויף דעם הימל פון ערבות, ווייל די גמרא זאגט דאך ווייטער אז די כסא הכבוד איז אין ערבות, און אז איך זאג אז דאס געפינט זיך אין כסאך איז עס דאך א דוגמא. צדקה דכתיב וילבש האט זיך באקליידט צדקה כשריון. פארוואס? גנזי חיים געפינט זיך דארטן, דכתיב שטייט כי עמך מקור חיים, און איך זאג דאך אז די כסא הכבוד איז אין דעם הימל ארויף, אויס איז דאך דארטן דא עמך. גנזי שלום, דכתיב ויקרא לו השם שלום. גנזי ברכה, דכתיב שטייט ישא ברכה מאת השם, און אז איך זאג אז די כסא הכבוד איז אין ארויף אויס, איז אויכעט די גנזי ברכה דארטן פארהאנען. נשמתן של צדיקים, דכתיב שטייט אין פסוק, והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. רוחות און נשמות וואס געפינען זיך אין דעם הימל שעתיד להבראות וואס זענען אנגעגרייט צו באשאפן ווערן, געפינען זיך אויך אין דעם זיבעטן הימל ערבות, דכתיב שטייט אין פסוק, כי רוח מלפני, א רוח פון מיר יעטוף. ונשמות אני עשיתי, אז דאס שטייט דארטן מלפני, הייסט עס אויף דעם ארט וואו עס געפינט זיך הקדוש ברוך הוא. וטל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו מתים, דכתיב שטייט אין פסוק, גשם נדבות תניף בלאזן אלקים דער אייבישטער, נחלתך ונלאה, דיין נחלה, די יידן זענען געווארן מיד, אתה כוננתה, האסט דו זיי צוגעגרייט, דאס דער פסוק ווערט דערמאנט ביי מתן תורה, וואס יצא נשמתם, ווי שטייט נפשי יצאה בדברו, און דער אייבערשטער האט געמאכט בלאזן אויף זיי דעם טל תחי' און זענען געבליבן לעבעדיג, איז דער זעלבער טל וועט דאך ווערן גענוצט לעתיד להחיות מתים, שם דארטן אויך אין דעם הימל ערבות אופנים ושרפים וחיות הקודש ומלאכי השרת וכסא הכבוד מלך קל חי רם ונישא שוכן עליהם ער רוהט אויף זיי דער ב"ח זאגט

וחושך וענן, און פינצטערניש און א וואלקן וערפל א געדעכטע פינצטערניש מקיפים אותו טוען אים ארומרינגלען, שנאמר שטייט אין פסוק, ישת האט געטאן חושך פינצטערניש סתרו, סביבותיו, ארום, סוכתו, זיין ביידל, חשכת א פינצטערניש מים פון וואסער, עבי שחקים. פרעגט די גמרא, ומי איכא חשוכא קמי שמיא, איז דא פינצטערניש פאר דעם אייבערשטן? והכתיב שטייט אין פסוק, הוא גלא עמיקתא, ער טוט אויפדעקן טיפע זאכן, ומסתרתא, און פארבארגענע זאכן, ידע ער ווייסט מה בחשוכא, וואס אין פינצטערניש, ונהורא און ליכטיגקייט, עמה שרא גערוט מיט אים, הייסט עס אז ס'איז נישט דאך דא קיין פינסטערניש? זאגט די גמרא לא קשיא, הא בבתי גואי הא בבתי בראי, דאס הייסט א בתי גואי איז נישט דא איז נאר ליכטיג ווי עס שטייט ונהורא עמה שרא, און בתי בראי איז דא, ואמר רב אחא בר יעקב עוד רקיע אחד נאך א הימל יש איז דא למעלה העכער מראשי החיות, וואס איז די העכסטע ארט איז נאך דא א הימל? דכתיב שטייט ודמות על ראשי החיה רקיע א הימל כעין הקרח הנורא. עד כאן יש לך רשות לדבר, ביז דא האסטו רשות צו רעדן, מכאן ואילך פון דא און ווייטער אין לך רשות לדבר, האסטו נישט קיין רשות מער צו רעדן. שכן כתוב בספר בן סירא, אזוי שטייט אין ספר בן סירא, במופלא ממך אל תדרוש, די זאך וואס איז אפגעטיילט פון דיר זאלסטו נישט דרש'ענען, ובמכוסה ממך, דאס וואס איז צוגעדעקט פון דיר, אל תחקור, זאלסטו נישט פארשן, במה שהורשית, דאס וואס ס'איז דיר געווארן ערלויבט, התבונן, באטראכט זיך, אין לך עסק בנסתרות, אין באהאלטענע זאכן, דארפסט זיך נישט פארנעמען דער מהרש"א זאגט פארוואס שטייט דא א טאפל לשון במופלא ממך אל תדרש במכוסה ממך אל תחקור און נאכער באווארן איך אבער במה שהורשית התבונן וואס כ'האב דיר ערלויבט איז א ציווי זאלסט זיך יא באטראכטן נאכער זאג איך א דריטן ציווי אין לך עסק בנסתרות דאס גייט ארויף צו די דריי זאכן וואס עס ווערט דערמאנט אין אנפאנג משנה אין דורשין, אין דורשין בעריות בשלושה ולא במעשה בראשית בשניים ולא במרכבה ביחיד, דאס וואס שטייט במופלא ממך אל תדרש גייט ארויף אויף די מרכבה, מה למעלה מה למטה, מה לפנים מה לאחור, דאס זאלסטו נישט דרש'נען, ובמכוסה ממך, דאס הייסט אין מעשה בראשית, אל תחקור, דער וואס איז נישט בקי אין די טבע מעשה בראשית זאל עס נישט דרש'נען, אבער דאס וואס איך ערלויב דיר, איז דא א ציווי זאלסט זיך יא באטראכטן, פון די מציאות פון די בריאה פון די וועלט קען מען קומען צו מציאות השם, ואין לך עסק בנסתרות, דאס גייט אראפ אויף סתרי עריות וואס מיר האבן פריער געזאגט. אין לך עסק בנסתרות, ביי נסתרות האסטו נישט קיין עסק. רש"י, די לעצטע זיבן שורות, עמוד ב', גשם נדבות תניף אלקים, והאי קרא במתן תורה כתיב, דער פסוק שטייט ביי מתן תורה, שיצאה נשמתן. שנאמר ווי שטייט אין פסוק, נפשי יצאה בדברו, ווען דער אייבישטער האט גערעדט די דיברות איז ארויסגעגאנגען זייער נפש, והניף עליהם טל תחיותו, און דער אייבישטער האט געמאכט בלאזן אויף די אידן דעם טל זאלן בלייבן לעבן,